צו פנימיות התורה. דער זוהר רופט אן די נגלה דתורה רופט דער זוהר אן גופא דאורייתא, און פנימיות התורה ווערט אנגערופן נשמת דאורייתא. ס'איז דא א גוף און ס'איז דא א נשמה. דער רבי ברענגט ארויס אז ס'איז דא איינע פון די עניינים, ס'איז דא אין אסאך ערטער אין תורה וואס על פי נגלה כפשוטו קען מען עס נישט פארשטיין, און מ'מוז אנקומען צו פנימיות התורה, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס מ'טוט עס קענען פארשטיין נאר דורך דעם ענין פון פנימיות התורה. איך געדענק נאר אויסווייניג איינע פון די זאכן וואס דער רבי ברענגט אראפ וואס איך האב געלערנט, איז ס'ברענגט זיך אז ווען אברהם האט געשיקט אליעזר ער זאל גיין ברענגען א כלה פאר יצחק, ער זאל גיין ברענגען רבקה'ן, שטייט דארטן אז היום יצאתי והיום באתי, זאגט רשי אז ער האט געהאט ער האט געהאט קפיצת הדרך, דארט א געוואלדיגע שאלה דארטן, אין פשוטו של מקרא, די גאנצע וועג וואס האט אים געדארפט נעמען איז זיבעצן טעג, יצחק איז נישט געווען קיין קיין יונגער בחור וואס האט געזוכט א שידוך. איז געווען א, שוין געווען פֿערציק יאר אלט, וואס איז דער חילוק פון די זיבעצן טעג וואס דער אייבערשטער האט געמאכט א נס אז זאל האבן קפיצת הדרך, וואלט די זיבעצן טעג געמאכט א גרויסן חילוק? איז טאקע דא ענטפערס אויף דעם אין נגלה דתורה, באט דער רבי פרעגט אפ, דער רבי קומט צו א מסקנא אז ס'איז שווער צו פארשטיין, און דער רבי געבט א געוואלדיגן געשמאקן ביאור על פי פנימיות העניינים פארוואס איז געווען דער ענין פון קפיצת הדרך, און אזוי דא אויכעט, און דער רבי וועט ארויסברענגען על פי פנימיות העניינים וואס דער פסוק קומט אונז דא צו דערציילן, איז די צום סוף קומט ארויס אז קומט אונז לערנען יעדן אידן וואס זיין עבודה איז אויף די וועלט פארוואס דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט פארוואס די נשמה קומט אראפ למטה און וואס זי דארף אויפטון און דאס איז וואס דער פסוק קומט אונז דערציילן דערפאר דער פסוק רעדט דאס אויף אזא סארט אופן וואס אין פשטות איז דאס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. דער רבי הייבט אן אזוי אות א' וועגן דער מצוה פון מעקה זאגט דער פסוק, ס'איז א מצוה אין היינטיגע פרשה כי תצא אז מען דארף מאכן א מעקה, זאגט דער פסוק א', איין זאך זאגט דער פסוק כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, אז ד'וועסט בויען א נייע שטוב זאלסטו מאכן א מעקה, זאגט דער רבי איז נישט מובן, ס'איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, פארוואס שטייט בית חדש? דער דין איז דאך אז מען איז מחויב במעקה נישט נאר ווען מען בויעט א נייע הויז, נאר אויך ווען מען קויפט א אלטע הויז, אן א מעקה וכיוצא בזה. א איד האט געקויפט א אלטע הויז און ס'האט נישט קיין מעקה, און ס'האט א, און דער דאך איז זייער א גלייכער דאך, און איינער וואס גייט ארויף אויפן דאך קען חס ושלום אראפפאלן, איז ער מחויב צו מאכן א מעקה צו נישט? זיכער יא! פארוואס קומט די תורה און זאגט מיר כי תבנה בית חדש, וואס ס'קען אונז מאכן א טעות און מיינען אז נאר ביי א בית חדש דארף מען מאכן א מעקה? א געוואלדיגע שווערע שאלה, פארוואס זאגט די תורה כי תבנה בית חדש? דער רבי ענטפערט אין הערה צוויי, לכאורה דאך שווער פארוואס שטייט בכלל כי תבנה, ס'האט געקענט שטיין כי תקנה בית, וואלט איך געוואוסט אז סיי א נייע סיי א אלטע אלעמאל דארף מען מאכן, זאגט דער רבי דאס איז נישט קיין קשיא ווייל מען קען עס ענטפערן אז דער כי תבנה מיינט נישט אז דאס בויען אדער נאר א נייע אפילו דאס קויפן אויכעט, איי פארוואס שטייט כי תבנה? ווייל אין פשוטו של מקרא איז דא אזעלכע זאכן אז דיבר הכתוב בהווה. א מענטש בדרך כלל בויעט זיך א הויז, נישט ער קויפט א הויז, און די רבי ברענגט א ראיה, מען זעט אין אסאך ערטער אין פרשת משפטים ווערט עס געברענגט א שיינע פאר מאל דארטן, און אין נאך ערטער אין חומש ווערט עס געברענגט, דיבר הכתוב בהווה, שטייט למשל אין פרשת משפטים שטייט מכשפה לא תחיה, ווי איז דער דין אויב עס איז געווען א מכשף איז אויכעט לא תחיה אדער נישט, זיכער יא, פארוואס שטייט מכשפה, ווייל דאס דיבר הכתוב בהווה אז זיי אז ס'איז דא מער אז ווייבער זענען מער מכשפות ווי ס'איז דא ווי ס'איז דא מענער. די זעלבע זאך דא אויכעט, וואס ס'שטייט כי תבנה איז נאר מיט דעם. די שאלה וואס ס'ווערט דא, די רבי פרעגט זייער שווער, פארוואס שטייט דער לשון חדש? פארוואס שטייט בית חדש? כי תבנה ארט מיר נישט אז ס'שטייט, פארוואס שטייט אבער חדש? וואס קען אונז ברענגען צו א טעות? אין ספרי שטייט, משעת חידושו עשה לו מעקה. וואס מיינט דער ספרי? דער ספרי זאגט אזוי, אז די חיוב צו מאכן א מעקה ווערט נישט ערשט נאכן אריינקלייבן זיך אין דעם בית, אזוי ווי א מזוזה, נאר גלייך ווי דער בית ווערט אויף געבויעט משעת חידושו אז איינער האט א בית ער גייט אריין וואוינען דארטן דארף ער מאכן א מזוזה, מזוזה איז חובת הדר, מה שאין כן דאס וואס עס שטייט כי תבנה בית חדש זאגט דער ספרי אז גלייך ווי דו ביסט מחדש די שטוב פאר דו ביסט אריין געגאנגען דארטן די ערשטע זאך מוזטו מאכן א מעקה דאס איז דער ספרי ענטפער דאס זאגט דער רבי איך קען עס נישט אננעמען דער לשון הכתוב איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג אפילו נאכן ענטפער פון דעם ספרי וויבאלד דער אויפטו פון ספרי איז אז דער חיוב פון מעקה קומט באלד ווי מען ווערט די בעלים פון שטוב, נאך פארן אריינקלייבן זיך אין איר, דער ספרי זאגט דאך אז דער אויפטו איז וואס ס'שטייט חדש איז גלייך ווי גלייך ווי ס'איז געבויעט, פאר מ'איז אריינגעגיין דארף מען מאכן א מזוזה, ווערט דאך די שאלה ווייטער פארוואס איז די תורה מרמז דעם דין הנ"ל אין מעקה דורכן לשון תבנה בית חדש? איך פארשטיי וואס דער ספרי זאגט אז ווען ס'דא א מצוה צו זאלסט מאכן פריערט, אבער עס קומט אויס אז דו זאגסט מיר אז א מעקה איז מען מחויב נאר ווען מען מאכט א חדש, פון וועלכן ס'איז משמע אז דער חיוב מעקה איז נאר ביי א בית חדש לכאורה, און נישט דורך א לשון וואס זאל מדגיש זיין אז דער חיוב מעקה איז חל אויף יעדן בית, גלייך ווי דער בית קומט אין זיין רשות, צו איך האב געבויעט, צו איך האב געקויפט א אלטע, ס'האט געדארפט שטיין אויך א לשון אז איך זאל פארשטיין אזוי ווי א בית קומט צו עם אין רשות, מוז ער מאכן גלייך א מעקה. אבער דער ספרי פארענטפערט מיר נישט אויף די שאלה, בלייבט דאך שווער, פארוואס שטייט דער לשון כי תבנה בית חדש? ב', ווייטער אין פסוק שטייט. דער טעם פארוואס מען דארף מאכן א מעקה, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין אז אין פשוטו של כתוב, אין פשוטו של מקרא, איז דער ריזן וואס ס'שטייט כי יפול הנופל ממנו איז א טעם אויף דעם וואס ס'איז א מעקה, אבער שפעטער אין סוף שיחה ווי מיר וועלן לערנען אינעווייניג אז על פי הלכה איז דאס אינגאנצן אנדערש אז ס'איז נישט אין ס'איז נישט תלוי דאס איז נישט קיין טעם יפול הנופל איז נישט קיין טעם אויף מאכן א מעקה, ס'איז צוויי עקסטרא מצוות וועט מען לערנען ווייטער אין די שיחה על פי הלכה.

איך גיי דאך מאכן די מעקה גלייך ווי איך בוי עס אויף אדער גלייך ווי איך קויף עס גיי איך מאכן א מעקה ער זאל נישט אראפפאלן, ווי קענסטו אים אנרופן א נופל? די גמרא ענטפערט אויף דעם, די גמרא אין שבת ענפערט, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, פארוואס שטייט הנופל? ווייל דער מענטש וואס אראפ וואס וואס ס'פאלט אראפ פון א דאך אז ס'וועט נישט מאכן קיין מעקה איז שוין ראוי געווען ליפול מששת ימי בראשית, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אויב דער מענטש וואס וואוינט דארטן איז א בעל זכות, קומט ארויס זכותים פון אים, אויב ער איז א בעל חוב וועט ארויסקומען חוב פון אים, איז דערפאר שטייט כי יפול הנופל. ווי דער רבי זאגט, אבער דער ענטפער ברענגט רש"י בפירושו על התורה, רש"י ברענגט טאקע דעם פירוש פון די גמרא, ועל דרך לימוד הפשט בפשוטו של מקרא איז דער תירוץ לכאורה, נישט גלאטיג. דער רבי זאגט על פי פשוטו של מקרא קען איך נישט אננעמען דעם ענטפער אפילו רש"י ברענגט אים אין פירושו על המקרא אין פירושו על התורה. נופל איז פירושו נישט אז ראוי זה ליפול, די גמרא זאגט ראוי זה ליפול, ניין? נאר לשון הווה ושם התואר, וואס מיינט דאס אז ס'שטייט כי יפול הנופל, נופל ממש, אז ער פאלט אראפ, לכאורה דער גאנצער מאכן די מעקה ער זאל נישט אראפפאלן, ווי רופסטו אים שוין אן נופל. ס'איז דא צוויי געוואלדיגע קשיות אויף דעם פסוק, די ערשטע שאלה איז זייער פשוט, פארוואס שטייט כי תבנה בית חדש, וואס מען קען מאכן א טעות און מען זאל מיינען אז נאר ביי בית חדש דארף מען מאכן א מעקה, און ס'קומט אין שולחן ערוך און לערנט מען ארויס און אין רמב"ם אז מען דארף מאכן א מעקה אפילו אז מען קויפט, ס'הייסט מען דארף שטיין לכתחילה, מען זאל נישט מאכן קיין טעות און מיינען אז נאר ביי בית חדש איז מען מחויב במעקה. צווייטע שאלה, פארוואס שטייט דער לשון כי יפול הנופל ממנו, פארוואס שטייט נישט ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך שלא יפול ממנו? נישט שלא יפול הנופל, אז ער איז שוין א געפאלענער, וואס ער איז נישט קיין געפאלענער. אות ב', עס שטייט אין פרקי דרבי אליעזר, אז דער טעם וואס דער אויבישטער האט באשאפן די וועלט אין אן אופן אז די רוח צפונית איז נישט פארענדיגט געווארן, כמאמר ווי ס'איז דא דער מאמר אויכעט אין גמרא בבא בתרא, עולם לאכסדרה הוא דומה, די וועלט איז אזוי ווי א מרפסת, אזוי ווי א, אזוי ווי א באלקאן, ורוח צפונית אינה מסובבת, ס'איז אזוי ווי א באלקאן, אזוי ווי א מרפסת וואס האט פון דריי זייטן, און די פערטע זייט איז אפן. פארוואס האט דער אייבישטער אזוי באשאפן די וועלט, פארוואס זאגט דאס אזוי, פארוואס שטייט אזוי אין פרקי דרבי אליעזר און אין גמרא, דער הסבר איז, אז ווייל טאמער וועט קומען איינער און זאגן הוא אלוקה, וועט מען אים ענטפערן, יבוא ויגמור את הפינה הזאת שהנחתי כו', דער אייבישטער האט געמאכט ספיציעל אז רוח צפונית איז אינו מסובבת, אז ס'וועט קומען איינער און זאגן, ער וועט איינרעדן, ער וועט זאגן די וועלט איך בין א גאט, וועט מען אים זאגן ביסט א גאט? קום און פארמאך דעם רוח צפונית. ס'דא אסאך פירושים אויף דעם ענין פון רוח צפונית אינו מסובבת איז נישט פארענדיגט, מיר וועלן נעמען איין פירוש וואס וואס דער געשמאקער פירוש און גרינגער צו פארשטיין ווי די אלע אנדערע פירושים וואס גרינגער פאר מיר צו פארשטיין, דער רבי שרייבט עס נישט דא אבער איך האב נאכגעקוקט אין די מפרשים, שטייט אזוי אז די זון גייט אלעמאל ארויף אין מזרח און גייט אראפ אין מעריב, אבער ס'דא צייטן וואס זי גייט ארויף אין מזרח נענטער צו צפון, ס'דא צייטן וואס זי גייט נענטער צו דרום, ווען די זון קומט אין א צייט וואס זי גייט וואס זי גייט ארויף אין מזרח אינמיטן אויף די וועלט, און ווען זי הייבט אן גיין אויף אראפגיין אויף מעריב גייט זי נענטער און נענטער צו צפון, ווען זי קומט צו צו דעם ווינקל פון צפונית מערבית גייט זי נישט אויף מארגן, דארטן פון פון דעם ווינקל פון צפונית מערבית גיין לעבן צפון צו מזרחית צפונית, נאר זי גייט דורך די ווען ס'איז ביינאכט אדער ווען ס'זאל נישט זיין גיט די זון א גיי אריבער און זי גייט צוריק אריבער אינמיטן פון די וועלט, ממילא ווען זי וועט גיין אויף מארגן אינדערפרי העט זי גיין פון מזרח צו מעריב, העט זי גיין יעמאלט דווקא אינמיטן, נענטער צו דרום און קיינמאל נישט צו צפון. דאס מיינט רוח צפונית אינה מסובבת, איינע פון די הסברים. דאס הייסט, כדי אז די נבראים זאלן נישט האבן קיין טעות און מיינען אז זיי דארפן נישט אנקומען צו בורא עולם ומנהיגו, דאס וואס ס'מיינט דארטן יא שטייט אז אז טאמער וועט קומען איינער און זאגן הוא אלוקה, וועט מען אים זאגן פאררעכט דאס, איז דער רבי מסביר וואס דאס מיינט, דאס הייסט כדי אז די נבראים זאלן נישט האבן קיין טעות און מיינען אז זיי דארפן נישט אנקומען צום בורא עולם ומנהיגו, צו דאס וואס איז העכער פון זיי. זיי דארפן נישט אנקומען צו א זאך וואס איז העכער, וואס דאס איז דער אייבישטער וואס האט באשאפן, האט דער אייבישטער זיי באשאפן אזוי אז זיי האבן אין זייער מציאות א חיסרון, יעדע זאך וואס איז דא אין די וועלט האט אין זיך א חיסרון וועלכן זיי אליין קענען נישט משלים זיין, קיינער קען עס נישט משלים זיין, במילא פילן זיי ווי זיי מוזן אנקומען צו א כח עליון, במילא זעט מען פון דא אז דא עניינים וואס דער אייבישטער האט געמאכט לכתחילה אויף א אופן וואס זיי מוזן אנקומען צו א העכערן עניין ווייל אנישט וועלן זיי עס נישט פארשטיין. די זעלבע איז אויך בנוגע די מציאות פון שכל. דער רבי ברענגט א געשמאקע דוגמה אין דעם ענין פון שכל. כדי אז א מענטש א בעל שכל זאל זיך נישט איינרעדן אז מיט זיין שכל קען ער אלץ פארשטיין, א מענטש זאל נישט צוקומען צו א מסקנא אז ער איז דער גאנצער פארשטאנדער און ער קען קומען צו יעדן זאך צו פארשטיין, האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט און די מענטשן אויף אזא סארט אופן, האט דער אייבישטער אין אים מטביע געווען אז ער מוז אנקומען, צו הכרח פון שכל, אויב ער קומט נישט אן צו הכרח פון שכל, וועט ער קיינמאל נישט קומען צו שכל האמיתי. לדוגמא, צו פארשטיין א שכל, מוז מען פריער תופס זיין די מושכלות ראשונות און כללי החכמה, וואס לויט די כללים קומט מען צו צו מסקנת השכל והסברה, אויב ער האט נישט די כללים קען ער נישט אנקומען צו די מסקנה. אבער די כללים גופא זענען נישט מוכח מצד השכל, שכל איז נישט דער ענין פון די כללים, ביז עס זאל צוקומען צו דעם שכל, די כללים איז נישט מוכח איז נישט מוכח מצד השכל. דער רבי ברענגט אראפ אין לקוטי שיחות חלק ב' איז דא אריכות וועגן דעם, און אויכעט אין מורה נבוכים אין חלק א' פרק נ א איז דער רמב ם עס מסביר, דער ענין איז ווי מען לערנט יעצט אין די דריי פרקים פון רמב ם לערנט מען יעצט הלכות קידוש החודש, סאו ווען מען גייט לערנען קידוש החודש, דארף מען קודם האבן די כללים, די יסודות פון די לבנה מיט די אלע זאכן, דערנאכדעם קען מען אנהייבן צו לערנען און פארשטיין דעם ענין פון די זאכן, ס'מוז זיין קודם דארף זיין דער ענין פון די כללים, און די כללים זאגט דער רבי איז נישט מוכח מצד השכל, דער רבי איז עס מסביר ווייטער, דאס הייסט, אין שכל גופא הערט זיך אן ווי ער איז א חסר און מוז אנקומען צו למעלה מן השכל, און למעלה מן השכל מיינט אז דער כלל און דער יסוד וואס ער גייט אים געבן אז ער זאל קענען פארשטיין דעם שכל איז נישט מוכח מצד השכל. לכאורה שכל דאך יעדן זאך גייט לויטן שכל ווי איך פארשטיי, זאלסטו וויסן אז א זאך וואס דו גייסט לערנען און דו ווילסט עס פארשטיין ווי ס'דארף צו זיין, מוזטו אנקומען צו א זאך וואס איז העכער פון שכל און ס'איז נישט מוכח מצד השכל. אזוי איז עס אויך להבדיל אין תורה, די זעלבע זאך וועלן מיר געפינען להבדיל אזוי ווי מ'זאגט אין השכל אין יעדע זאך וואס מ'לערנט, מ'לערנט חשבון, מ'לערנט איינער וואס איז א מהנדס, יעדע זאך וואס מ'לערנט דארף מען וויסן אז ס'איז דא כללים פאר מ'הייבט אן צו טון צו פארשטיין דעם ענין. זאגט דער רבי להבדיל אזוי איז אויך אין תורה וואו זעט מען עס נגלה דתורה איז אראפ געקומען בהתלבשות ביז אז א הבנה זאל ווערן פון א שכל אנושי די תורה איז אראפ געקומען אז א מענטש קען פארשטיין די תורה מיטן שכל ביז אפילו פון אן אינו יהודי אויכעט ביז אפילו ביז אפילו א גוי קען עס אויכעט קען עס אויכעט פארשטיין און כדי אז מען זאל געדענקען אז תורה, אויך נגלה דתורה, איז שכל אלוקי, בשעת א מענטש לערנט נגלה דתורה קען ער דאך צוקומען צו א זאך און טראכטן אז ער אליין פארשטייט דאס, איז דער אייבישטער האט אויסגעשטעלט געוויסע עניינים פון נגלה דתורה, דער אייבישטער האט אויסגעשטעלט נישט אלץ, נאר עס איז דא געוויסע ערטער וואס פון דעם לערנט מען ארויס אויף אלץ, האט ער עס אויסגעשטעלט אין אזא אופן אז מען זאל זיי נישט קענען פארשטיין לתכליתם,

איז אמאל דער אייבישטער האט געמאכט אז מען זאל וויסן אז ס'איז דא אמאל א ענין אין נגלה דתורה וואס מען קען עס נישט פארשטיין נאר דורך פנימיות התורה אבער דאס איז א שכל אלוקי בגלוי און דורך דעם באנעמט מען אז תורה האט זיך נאר אנגעטון אין שכל אנושי אבער במהותו איז זי שכל אלוקי אלוקי שלמעלה מנבראים. פון דעם וועט מען ארויסלערנען אז אלע עניינים פון תורה, אפילו מען לערנט א ענין וואס לכאורה מען לערנט א ענין וואס שור שנגח את הפרה, קוקט דאס אויס עפעס אז ס'איז א שכל אנושי מיט אלץ, ניין, דארטן איז אויכעט אלץ איז שכל אלוקי. דערפאר איז דא אין אסאך ערטער אין תורה וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז מען זאל עס נישט קענען פארשטיין דורך נגלה דתורה נאר דורך פנימיות התורה, און פון דעם קומט מען צו צו א מסקנא אז אלץ איז שכל אלוקי, אלץ איז נאר פונעם אייבערשטן. ויש לומר יעצט וועט קומען דאס וואס דער רבי האט געברענגט דעם פרקי דרבי אליעזר און די גמרא די גמרא אין בבא בתרא מיט דעם ענין פון רוח צפונית אינה מסובבת דא האט דער רבי געזאגט אז להבדיל אזוי איז אין תורה אויכעט אז ס'דא עניינים מען קומט דיר ווייזן אז טאמער זאגסט אז דו פארשטייסט זאלסט וויסן אז דו פארשטייסט גאר נישט איינער וועט קומען און זאגן אז ער איז א גאט וועט מען עם זאגן פארעכט פיל אפ פארעכט דעם ווינקל פארעכט דעם צפו דעם דעם דעם רוח צפונית ממילא די זעלבע זאך איז אין שכל אויכעט, די זעלבע זאך איז אויכעט להבדיל אין תורה אויכעט אזוי, אז ס'דא עניינים וואס נישט, ווי געזאגט פריער אין אנהייב שיחה אז דער רבי וועט ארויסברענגען אז אין דעם ענין פון מעקה לגגך מיט די צוויי שאלות וואס מ'האט געפרעגט אז א' וואס שטייט כי תבנה בית חדש וואס מ'קען מאכן א טעות אז דווקא ביי חדש דארף מען א מעקה, אבער די הלכה איז דאך אז מ'דארף האבן א מעקה אלעמאל פארוואס האט עס די תורה ארויסגעגעבן אין אזא אופן אז מ'קען מאכן א טעות, און צווייטנס וואס איז דא דער כי יפול הנופל כי יפול ממנו, זאלסט מאכן א מעקה ווייל איינער קען אראפפאלן, נישט קיין נופל, לויט פנימיות התורה וועט עס ווערן געשמאק פארשטאנדיג, וואס וועט ארויסברענגען דעם גאנצן עניין פון די עבודה וואס א איד דארף טון אין דעם וועלט, אויף וואס ער איז אראפגעקומען דא, די נשמה איז אראפגעקומען אין גוף צו אויפטון אין די וועלט, ויש לומר. אז איינע פון די עניינים הנזכר לעיל, איינע פון די עניינים איז אויך דער פסוק וועגן מצוות מעקה, מען האט געזאגט אז ס'דא אסאך עניינים אין תורה וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז מען זאל עס נישט קענען פארשטיין אין פשוטו של מקרא, אין נגלה דתורה זאל עס נישט קענען פארשטיין, איז גייט עס אויך אויף מצוות מעקה איז איינע פון די זאכן לויטן ביאור פנימי.

ברענגט ער אסאך מאל ב' ויותר פירושים אויף א זאך פארוואס, מפני הקושי שבכל אחד ואחד מהם, און ועוד ס'איז דא נאך סיבות וואס דאס איז, ממילא איז נישט, אבער די שאלה בלייבט נאך אלץ, וואס איז דא דער ענין פון כי תבנה בית חדש? לויטן ביאור פנימי פון ענין המעקה וועט ווערן פארשטאנדיג אז בית חדש איז אן ענין עיקרי אין דעם תוכן פנימי פון מעקה, דער חיוב פון מעקה איז פארבונדן מיט בית חדש. פשוט כפשוטו. די תורה האט עס אויסגעשטעלט אויף א אופן כי תבנה בית חדש, נישט מיר זאלן קענען מאכן חס ושלום א טעות און מיינען אז נאר בית חדש, ס'קומט אונז לערנען דא א נייע סארט זאך וועגן בית חדש, ווייל דרך זה וועט ווערן פארשטאנדיג, דורך דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט דורך פנימיות התורה, דער לשון יפול הנופל, אז נאך איידער ער פאלט אראפ פון גגך איז ער שוין א נופל, ער איז טאקע א נופל פריערט אויך אות ג' איז למעשה בפועל איז דארף מען א מעקה אפילו אויף א בית וואס מען האט געקויפט נישט דווקא אויף א נייע אבער דא קומט ארויס די תורה האט עס געלערנט אויף אזא סארט אופן אז מען זאל וויסן אז מען מוז אנקומען צו פנימיות התורה און פנימיות התורה קומט אונז געבן א נייע הוראה א הוראה חדשה אין די הוראה אז מען דארף מאכן א מעקה קומט צו א נייער ענין אין עבודת האדם לאלוקיו. אות ג', חז"ל זאגן, די גמרא זאגט אין יומא, ביתו זו אשתו, שטייט ביים כהן גדול ווען ס'קומט פאר יום כיפור, וכיפר בעדו ובעד ביתו, שטייט ביתו, וואס איז בעד ביתו? ביתו זו אשתו, מען גרייט אים אן א צווייטע ווייב, אז חס ושלום אז ס'זאל זיין אז מ'מוז האבן א ווייב, ביתו זו אשתו, ביז ווי רבי יוסי האט געזאגט, מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי, די גמרא זאגט אין שבת אז רבי יוסי האבן געלערנט א שיחה וועגן דעם נישט לאנג וואס דער רבי האט מסביר געווען ווי רבי יוסי האט געקוקט אויף די וועלט אבער עס איז נישט נוגע דא, דא איז נאר נוגע דער ענין וואס ער זאגט אז מימי לא קריתי לאשתי אשתי אבער אשתי איז ביתי און דאס איז דער פירוש פנימי אין כי תבנה בית חדש, מען רעדט דאך דא וועגן דעם ענין פון בית און בית חדש, קומט דער רבי זאגט דער רבי אז די גמרא וואס עס זאגט ביתי זה אשתי און רבי יוסי וואס ער זאגט אז מימי לא קריתי לאשתי אשתי וועט אונז געבן א ליכט און דורך דעם וועט מען קענען פארשטיין דעם גאנצן ענין. דאס איז דער פירוש פנימי אין כי תבנה בית חדש, וואס מיינט דאס? דער זמן פון התחלת חיי נישואין, שטייט דאך אין גמרא אז ביתו זו אשתו, און שטייט אין גמ' שטייט דאך רבי יוסי זאגט אז לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי, דא שטייט כי תבנה בית חדש, קומט אונז אונז לערנען אויף א מעשה וואס מיינט בית חדש, דעם זמן פון התחלת חיי הנישואין. ווען א מענטש גייט בויען א שטוב, יעמאלט רעדט זיך דא דער ענין פון כי תבנה בית חדש. מען דארף א מעקה אפילו אויף א אלטע הויז. איי די תורה שטעלט אויס אויף א אופן אז מען קען מאכן א טעות נאר אויף א נייע? ניין! ס'קומט אונז נאר לערנען א נייע זאך דא. א כי תבנה בית חדש קומט געבן א הוראה צו דעם ענין פון התחלת חיי הנישואין ווי אזוי מען דארף זיך פירן. און ס'קומט אויכעט צו לערנען יעדן אידן אז יעדן טאג איז ער חדש און יעדן טאג דארף ער טון די עבודה ווי מען גייט לערנען אינעווייניג אין די שיחה. כי תבנה בית חדש דאס זמן פון התחלת חיי הנישואין און דער רבי זאגט אין הערה 21 להעיר אז אין די פרשה רעדט זיך וועגן מצוות קידושין און ווייטער אין די פרשה שטייט כי ייקח איש אישה חדשה ווערט דערמאנט אויך דער ענין פון חדשה שטייט דארט נקי יהיה לביתו שנה אחת קען מען דאס זען און דער רבי לייגט צו נאך אויכעט להעיר אז די חתונה פונעם פריערדיגן רעבן איז געווען י"ג אלול, ס'איז געווען פרייטאג י"ג אלול פרשת כי תצא אין תרנ"ז אין די פרשה פון כי ייקח איש אישה חדשה וגומר. ווען, וואס האט דאס צו טון מיט התחלת חיי הנישואין? ווען א מענטש נעמט אויף זיך די ריחיים בצווארו ווי דער לשון אין אלטן רבי'נס שלחן ערוך אין הלכות תלמוד תורה, די התעסקות וואס ער דארף אנהייבן צו טון מיט פרנסה גשמית, און ווי די גמרא זאגט אין ברכות, אדם חורש, אדם זורע, ביז די חתונה איז נישטא דער ענין פון ריחיים על צווארו, ס'איז נישטא די התעסקות מיט פרנסה גשמית, און נאר דאן הייבט זיך אן די אלע זאכן, און דער רבי ברענגט אין הערה אין הערה פֿיר און צוואַנציק אויכעט, אדם חורש, אדם זורע, און די גמרא אליין זאגט דארטן, תורה מה תהא עליה, זאגט תורה, דערפאר קומט די תורה און זאגט אונז דא ביי מעקה, ביי די מצוה פון מעקה, כי תבנה בית חדש, זאגט תורה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה וגומר. וויבאלד אז דאס איז א בית חדש, ס'הייבט זיך אן א נייער סדר ועבודה, אין וועלכע מ'איז נישט איינגעוואוינט, ווי געזאגט פריער, ביז אהער איז נישט געווען קיין ריחיים על צווארו, ס'איז נישט געווען קיין התעסקות אין פרנסה גשמית, ס'איז נישט געווען קיין אדם חורש אדם זורע, ס'הייבט זיך אן א זאך וואס ביסט נישט געווען צוגעוואוינט צו דעם, וואס דארף מען, זאגט די תורה, ועשית מעקה, דארף מען מאכן א מעקה, עס זענען נישט גענוג די זהירות'ן וואס מען האט געהאט אין די פריערדיגע אופני עבודה, נאר מען מוז אויף זיך אננעמען נייע גדרים וסייגים, מען רעדט נישט דא וועגן הלכה חס ושלום, הלכה איז דאך זיכער אז מען דארף מקיים זיין, די תורה קומט אונז לערנען דא אז דו הייבסט אן א נייע עבודה, דו בויעסט א נייעם שטוב, אדער ווי געזאגט אז שפעטער דער רבי רעדן אפילו יעדן טאג אין יאר עבודה, יעדן טאג ווען דו טוסט די עבודה, זאלסטו געדענקען אז מען דארף מאכן גדרים וסייגים, מען דארף צולייגן צו זיך נאך זאכן, חומרות, מיט נאך זאכן וואס זאל דיר אפהאלטן, זאלסט נישט קומען חס ושלום צו צו א עבירה, זאלסט נישט קומען חס ושלום צו צו א ענין פון הלכה. נאר מען מוז אויף זיך אננעמען נייע גדרים וסייגים, מען דארף מאכן פרישע צאמען, מען דארף מאכן פרישע א פרישן צאם, צאם מיינט דער ענין פון א גדר, אין מחשבה און אין דיבור און אין מעשה. פאר מען הייבט אן א נייע עבודה דארף מען וויסן אז מען דארף מאכן א מעקה, איז בקיצור האבן מיר שוין דא דעם גאנצן ענטפער, וואס כי תבנה בית חדש קומט אונז לערנען אז דו גייסט מאכן א נייע עבודה זאלסטו געדענקען אז דו מוזט מאכן א מעקה, מ'רעדט זיך וועגן רוחניות, דאס מאכן א מעקה איז מאכן גדרים וסייגים, נישט הלכה, נייע זאכן צולייגן וואס מ'דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט צוברענגען צו זאכן וואס איז נישט גוט. און דער טעם פארוואס עס פאדערט זיך דווקא ביי דער עבודה חדשה די באווארעניש פון מעקה, פארוואס דווקא ביי דער עבודה ווען ס'איז תבנה בית חדש, איז דער פסוק ממשיך, כי יפול הנופל ממנו, איז דער ענין פון כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך איז ברוך השם שיין געשמאק פארשטאנדיג על פי פנימי'שע עניינים, די תורה קומט דא מגלה זיין א נייע זאך, אז מען גייט אן א נייע עבודה דארף מען געדענקען אז ס'מוז זיין מיט א מעקה מיט גדרים וסייגים ווייל ביסט נישט געווען צוגעוואוינט צו די עבודה, און ביי בית חדש זעט מען עס קלאר אז ריחיים בצווארו, פרנסה גשמית דארף מען אנהייבן ארבעטן, מען דארף באצאלן שכר דירה, מען דארף ברענגען עסן פאר די שטוב, מען דארף ברענגען עסן דערנאך קיין עין הרע עס ווערט א שטוב מיט קינדער, אדם חורש אדם זורע, נאכדעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט פארוואס שטייט כי יפול הנופל ממנו, ווי די קשיא איז געווען א געוואלדיגע קשיא, וואס הייסט כי יפול הנופל? איך מאך דאך די מעקה קיינער זאל נישט אראפפאלן, זאגט דער רבי אז על פי חסידות וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס זאלסטו מאכן א מעקה ווייל כי יפול הנופל, ער איז שוין א נופל יעצט, דערפאר דארף מען האבן א מעקה, ווי איז ער א נופל? זאגט דער רבי היות אז די עבודה איז ביים מענטשן פארבונדן מיט דער תנועה פון ירידה, די עבודה פון חתונה האבן איז א איז אן ענין פון ירידה ונפילה לגבי זיין פריערדיגן מצב, דער רבי ברענגט אראפ די גמרא אין יבמות, נחית דרגא נסיב איתתא, זעען מיר אז דער ענין פון חתן, דער אלטער רבי אין תורה אור ברענגט אראפ חתן קומט פון מלשון חות דרגא, אראפגיין אין א דרגה, ממילא וויבאלד אז דאס איז א תנועה פון ירידה ונפילה לגבי זיין פריערדיגן מצב, ווארום די התעסקות אין גשמיות העולם איז על דרך ווי כללות ירידת נשמתו לעולם הזה, ווען די נשמה קומט אראפ אין עולם הזה, איז דאס א ענין פון א נייע סארט עבודה, און לגבי דעם פריערדיגן מצב איז דאס אינגאנצן ניי, די נשמה איז געווען למעלה, און זי איז געווען א גאנצע צייט צוגעבונדן צו אלוקות, און זי האט געזען אלוקות א גאנצע צייט, זי קומט אראפ למטה אין א גוף גשמי, הייבט זיך אן א נייע סארט עבודה, די זעלבע זאך איז אויכעט ווען א מענטש גייט חתונה האבן, דארף מען וויסן אז ס'הייבט זיך אן א נייע ירידה, דעריבער איז עלול אז די גשמיות העולם וועט אים אויך אראפנידעריגן פון זיין מדריגה, איז אויב ער וועט ביי זיין בויען א בית חדש ניט זיין זהיר ביותר, וועט ער נישט נאר נישט קענען מעלה זיין די גשמיות צו מאכן דערפון רוחניות, די גאנצע תכלית פון ירידת הנשמה און חתונה האבן איז דאך דער ענין פון נעמען גשמיות און עס מעלה זיין צו רוחניות, עס אויפהייבן, בייטן פון גשמי מאכן עס רוחני, איז ביי איינער אויב ער וועט נישט זיין זהיר ביותר ביי דעם ענין פון בית חדש, נאר אדרבה די גשמיות וועט נאך פארגרעסערן זיין ירידה ונפילה יפול הנופל איז זייער געשמאק פארשטאנדיג ביז יעצט איז געשמאק פארשטאנדיג געווארן פון כי תבנה בית חדש עס קומט אונז לערנען אויף א נייע זאך וועגן עבודה חדשה אזוי לערנט זיך אויכעט כי יפול הנופל פארוואס די גאנצע ענין פון גיין חב פון גיין חתונה האבן איז אזוי ווי די ירידת הנשמה לעולם הזה דאס אליין איז שוין א ירידה ונפילה מוז מען גלייך מאכן א מעקה אות ד' די זעלבע זאך ווי געזאגט פריערט אז יעדער מענטש האט אין יעדן טאג האט ער דעם ענין פון חדש דערפאר איז דער ענין וואס מען דארף אלעמאל געדענקען אז ס'מוז זיין יעדן טאג מוז זיין דער ענין פון מעקה אבער די תורה זאגט דאס בית חדש קלאר אויף דעם ענין פון חתונה וואס יעמאלט די די די די ירידה נאך ירידת הנשמה לעולם הזה קען א בחור זיצן לערנען תורה ער זיצט אין ישיבה און אלע זאכן ווען הייבט זיך אן ביי אים די אמת'ע ירידה און די נפילה ווען ער האט חתונה און ער גייט ארויס אין גאס ער הייבט אן צו האנדלען מיט גשמיות ריחיים בצווארו, התעסקות פרנסה גשמית, חורש וזורע מיט די אלע זאכן. אות ד'. בית ווערט אויך לפעמים געמיינט דער גוף האדם. בית מיינט נישט אלעמאל א בית, בית מיינט נישט אלעמאל אשתו, בית קען מיינען אויך דער גוף האדם ווערט אנגערופן א בית. און אין עבודת השם נעמט עס ארום די עבודה כללית פון בירורים, וואס איז דאס אין עבודת השם, וואס איז דער אדם, וואס מיינט דער בית, מיינט דאס די עבודה כללית פון בירורים, צו מברר זיין דעם גוף וחלקו בעולם, א מענטש איז ארויפגעקומען למטה צו מברר זיין זיין גוף, און דער אייבישטער האט אים געלאזט א חלק אין די וועלט וואס ער דארף מברר זיין, א דוגמא צו גיין אין א פלאץ וואס קיינער איז נישט געגאנגען און זאגן דארטן א קאפיטל תהילים, מען פארט אויף די באן, מען פארט אין טרעין, לערנט מען א משנה, מען לערנט חת"ת, מען זאגט מען זאגט תהילים, במילא איז דאס איז מברר דעם פלאץ, דעם גשמיות'דיגן, די נידעריגסטע גשמיות'דיגע פלעצער. און די עבודה ווערט אנגערופן בית חדש, וואס איז די סיבה, וואס איז דער טעם פארוואס ווערט אנגערופן בית חדש, זאגט דער רבי זעהר געשמאק צוליב צוויי טעמים, ווייל א' די נשמה קודם ירידתו למטה האט קיין מושג נישט וואס זע, פארוואס איז דאס בית חדש, די נשמה ווען זי איז למעלה איז זי צוגעבונדן א גאנץ צייט צו אלוקות, חי הוי' אשר עמדתי לפניו, די נשמה שטייט א גאנצע צייט מיט א התקשרות צום אייבערשטן מיט א ביטול צו אלוקות און אלס, זי קומט אראפ למטה הויבט זיך אן חדש א נייע סארט עבודה וואס זי האט קיינמאל נישט געוואוסט פון דעם. ב', נאך א זאך, דער צווייטער טעם, אין דער עבודה קומט דער אמת'ער חידוש, ערשטנס ווייל די נשמה ביי איר איז דאס א נייע זאך, און צווייטנס נאך טיפער און נידעריגער, ווען די נשמה קומט אראפ למטה, דארטן איז דער אמת'ער חידוש ווען זי קומט אראפ למטה און זי מברר די וועלט. על דרך ווי עס רעדט זיך בנוגע דער התהוות פון עולם הזה הגשמי, על דרך ווי עס רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ווי דער אויבערשטער, ווי דער אויבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט, אז כאטש עס זענען דא כמה מדריגות אין סדר השתלשלות וואס ווערן נתהוה בדרך התחדשות פון זייער שורש ומקור, ס'דא זייער אסאך דרגות, עס ברענגט זיך אין קבלה און אין חסידות, אז ס'דא א ענין פון סדר השתלשלות, השתלשלות מיינט אז אזוי ווי א אזוי ווי א קייט וואס איינער איז צוגעבונדן צו דעם אנדערן און איינער האלט זיך אין דעם אנדערן, א קייט איז געבויעט פון רינג רינגלעך, און איין רינגל איז אריינגעטון אין די אנדערע, אזוי גייט עס אראפ נידעריגער און נידעריגער, איז דא א ענין וואס איז השתלשלות, אבער דער רבי זאגט אז דער כללות האור שלאחרי הצמצום, דער רבי ברענגט אין די חצאי ריבוע וואס דאס מיינט, דער כללות האור שלאחרי הצמצום איז אן ענין פון התחדשות, ס'איז געווען א ענין פון דער אור איז געווען ממלא דעם גאנצן חלל, דערנאך ברענגט זיך אין ספר יצירה אז דער אייבישטער האט געוואלט באשאפן די וועלט סילק את אורו, ס'זאל קענען ווערן א וועלט, אז ס'איז דארטן דא דער אור שלפני הצמצום קען נישט ווערן קיין עולם, איז געווארן א ענין פון צמצום, איז דער צמצום איז א ענין פון התחדשות לגבי וואס איז געווען פריערט. דערנאך איז דא די דרגה וואס גייט נאכדעם, איז דא פון קו קומט דער ענין פון א"ק וואס ווערט אנגערופן ס'א ראשי תיבות אדם קדמון, די העכסטע דרגה וואס איז דא גלייך נאך דעם ענין פון המשיך קו אחד דק, ווערט אנגערופן אדם דבריאה, א"ק ווערט אנגערופן אדם דבריאה, וואס מיינט אדם דבריאה? אז ס'א יש מאין, זעה איך אז ס'דא ענין פון התחדשות אין דעם אין דעם אור פון לאחרי הצמצום איז התחדשות, א"ק איז א ענין פון התחדשות, דערנאך קומט כלים דאצילות זענען אויכעט א ענין פון יש מאין, ועל אחת כמה וכמה עולם הבריאה, וואס עולם הבריאה ווערט שוין אנגערופן מיטן לשון בריאה, ביז יעצט האט מען עס אנגערופן אור של אחרי הצמצום, מען האט עס אנגערופן קו, מען האט עס אנגערופן אדם קדמון, מען האט עס אנגערופן כלים דאצילות, יעצט ווערט עס אנגערופן בריאה, א נייער ווארט, עס ווערט אנגערופן בריאה, איז דאך זיכער אז דאס איז א ענין פון א בריאה חדשה, פון דעסוועגן ס'איז אלס דער ענין וואס סווערט באשאפן עילה ועלול מיינט אז איך זע אין דעם עלול זע איך דעם עילה א גרינגע דוגמא וואס וואס מען גיט משפיעים גיבן אז קומסט אריין אין שול האסט איבערגעלאזט א סידור אויף א פלאץ קומסט אריין טרעפסט עס אויף א צווייטן פלאץ ווייסטו אז איינער האט עס גענומען און האט עס אריבערגעפירט אין א צווייטן ארט דער סידור האט נישט קיין פיס ער גייט נישט אליין דאס הייסט דער עילה זעהט זיך אין דעם עלול, מען זעהט אז איינער האט עס אויפגעהויבן און אוועקגעפירט, מה שאין כן ווען ס'קומט א ענין פון פון התחדשות וואס איז יש מאין, זעהט מען נישט דעם ענין פון דעם פון דעם פון דעם פון פון וואו ס'איז געקומען, אזוי ווי אויף די וועלט און מענטשן און אידן אלעס איז באשאפן געווארן יש מאין, האט דער אייבישטער געמאכט אין אזא סארט אופן אז מען זאל נישט זעהן אלוקות ממש ממש, אז מען זאל זעהן אלוקות ממש איז דאך קיינער חס ושלום נישט אויף ווערט צוגענומען די גאנצע ענין פון בחירה, דארף זיין דער ענין פון דאס איז דער ענין פון יש מאין, אבער דער רבי לייגט צו פון דעסטוועגן איז אמיתיות ענין החידוש, וואו זעט מען דעם אמת'ן ענין פון חידוש? דווקא אין דער התהוות פון עולם הזה הגשמי, דארט איז דער אמת'ער חידוש, כמאמר הידוע, אזוי ווי ס'ברענגט זיך אין ספר העיקרים, אז די התהוות הגשמיות פון רוחניות, אין לך יש מאין גדולה מזה, וואס ס'ברענגט זיך אין חסידות אז די אז ווען ס'וואלט געווען השתלשלות העולמות, און סדר השתלשלות אז אין אז ס'דא עילה ועלול און איין רינגל איז אנגעבונדן אין די אנדערע, דאס מיינט השתלשלות פון לשון פון א פון א קעטל, יעמאלט וואלט נישט געקענט ווערן קיין גשמי, ס'האט געדארפט זיין א צמצום גדול אז ס'זאל ווערן דער ענין פון יש, דערפאר שטייט אין ספר העיקרים אז די התהוות פון גשמיות פון רוחניות איז נישטא קיין יש מאין גדולה מזה, דאס איז די גרעסטע פלאץ וואו מען זעט א בריאה פון יש מאין. און על דרך זה איז אויך ביי דער עבודה מיט דברים גשמיים, די זעלבע זאך איז אויך מיט די עבודה מיט דברים גשמיים, די זעלבע זאך ווי מען זאגט דא אז ס'איז דא דער ענין פון פון פון א סדר וואס גייט אראפ, און יעדע זאך ווערט אנגערופן ווערט אנגערופן א חידוש, יעדע זאך ווערט אנגערופן התחדשות, פון דעסוועגן די התחדשות פון עולם הזה הגשמי איז אין אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן ווי די אנדערע ווי די אנדערע התחדשות ווי דער ענין פון א"ק פון פון אור של אחרי הצמצום פון דעם קו אדער פון כלים דאצילות און בשעת ס'קומט עולם הבריאה איז א גרויסער חילוק ווען ס'קומט צו עולם העשייה ממש דא למטה איז אין לך יש מאין גדולה מזו אינגאנצן א אנדער סארט אופן ס'איז א חידוש לגמרי און על דרך זה איז אויך ביי דער עבודה מיט דברים גשמיים זעלבע זאך איז אויך ווען מען ארבעט, ווען א איד טוט מיט א דברים גשמיים, וויבאלד אז גשמיות האט קיין ערך נישט לגבי רוחניות, גשמיות פון רוחניות קען נישט ווערן, זיי האבן נישט קיין ערך, קומט אויס אז די עבודה צו מברר זיין גשמיות העולם און מאכן דערפון רוחניות איז אן ענין פון התחדשות. ממילא איז דער גאנצער ענין פון די וועלט, דער גאנצער ענין פון א נשמה וואס קומט אראפ למטה פאר די נשמה און פאר דעם גוף פאר אלעמען, און אפילו די עבודה איז אויך דער ענין פון אלץ ביי אלץ איז דער ענין פון התחדשות, דער רבי איז ממשיך ווייטער צו מסביר אין דעם ענין וואס עס שטייט דא כי תבנה בית חדש, אז מען רעדט דא וועגן א ענין פון חדש אז עס איז א נייע זאך, און וואו מען זעט די נייע זאך, וועט מען זען שפעטער אז מען זעט די נייע זאך אין אלע אופנים וואס מיר דערמאנען, מען זעט די מען זעט דאס אין מענטשן, מען זעט דאס אין די עבודה, מען זעט דאס אין די תוצאה. דעריבער איז דער דער אופן העבודה, אדער דער אופן העבודה וואס מען רעדט דא, וואס די תורה קומט אונז דא מחדש זיין, אז מען זאל וויסן אז א איד קומט אראפ למטה איז דער אופן העבודה איז אין א אופן פון תבנה בית חדש, פון אלע זייטן איז דאס חדש, דאס איז די עבודה צו אויפטון א חידוש אין דעם בית זה הגוף, דאס קומט אונז לערנען אז מיט די עבודה וואס דו טוסט ווערט א, ווי געזאגט פריער, די בית קען גיין אויפן גוף אויכעט, עס קומט מאכן א חידוש אין דעם גוף, וואס ווערט פון דעם? און דערמיט גופא בויט מען אויף א בית ודירה לו יתברך, דורך דעם וואס מען טוט די עבודה מיטן גוף, מיט די נשמה אין דעם גוף און מען טוט די עבודה ווי ס'דארף צו זיין, מאכט מען א בית ודירה לו יתברך ווי דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט ווייל ער האט געוואלט האבן א דירה דא למטה. אות ה' כשם ווי די עבודה איז בדרך התחדשות, ווי גערעדט פריער, די עבודה איז בדרך התחדשות, אזוי אויך איז עס בנוגע דעם אדם העובד, די עבודה איז בדרך התחדשות, ווייל ער האט עס נישט געוואוסט פריערט, און די עבודה ווי געזאגט פריערט אויכעט איז, די עבודה איז אויכעט ווי געזאגט פריערט, אז דער עבודה קומט, אז דורך דער עבודה קומט דער אמת'ער חידוש, וואס א איד מאכט א דירה פאר דעם אויבערשטן, זאגט דער רבי אז דאס איז אויכעט בנוגע צו דעם מענטשן וואס ארבעט. דער עילוי וואס טוט זיך אויף אין דעם אדם דורך אנדערע אופני עבודה איז אן עילוי שבערך. א איד וואס ער טוט א אנדערע עבודה, ער גייט נישט צו א ענין פון א בית חדש, א עבודה חדשה, און ער מאכט נישט קיין מעקה, איז יעמאלט איז דאס א עילוי בערך. דער איד אז ער טוט א מצוה איז ער עולה, אבער דורך דער עבודה צו מברר זיין גשמיות העולם, דער מענטש, דער אדם, איז מברר גשמיות העולם, ווערט דער אדם נתעלה אין אן אופן של חידוש באין ערוך. זעהן מיר דעם חידוש אין די עבודה אז ס'מאכט א דירה לא יתברך, מיר זעהן דעם חידוש אין דעם מענטשן אז ער ווערט נתעלה אין א מורא'דיגן הויכן אופן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן און דרײַסיק, ראה ספר הערכים חב"ד כרך א', ערך אהבת השם, די הוספה וואס ס'ווערט דורך דעם נפש הבהמית, ווערט א הוספה גדולה ביז באין ערוך, דווקא דורך דעם וואס דער נפש הבהמית, די נשמה קומט אראפ אין נפש הבהמית און אין גוף, דורך דער עבודה דא למטה מיט די נסיונות מיט אלץ, קומט מען צו צו בעין הרוח. און נאך מער, די עבודה טוט אויף אויך, סאו האבן מיר מ'האבן דעם ענין אין די עבודה אליין, מיר האבן דעם ענין אין דעם אדם, וואס איז ווערט אן ענין פון חידוש, דערפאר שטייט כי תבנה בית חדש, און נאך מער, די עבודה טוט אויף אויך א חידוש למעלה כביכול. נישט נאר ס'טוט אויף א חידוש למטה, אין די מענטשן און אין די וועלט, ס'טוט אויף א חידוש אין למעלה. כמאמר חזל, הכל בידי שמים

איז דא אזא גדר און אזא ענין פון מוסיפין כח בגבורה של מעלה, ווי ווערט דאס? דורך דער עבודה צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, ווי דער מדרש תנחומא, די מדרש רב תנחומא, זאגט אז דער אייבישטער נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ווערט דאס די דירה נאה וואס איז מרחיב דעתו של אדם, אדם העליון כביכול. די גמרא זאגט דאך אין ברכות אז איינע פון די זאכן וואס מרחיב דעתו של אדם איז א דירה נאה, איז דאך די עבודה, וואס עבודה חדשה, דווקא למטה אין עולם הגשמי דארט קען מען עס מאכן, און דווקא דער אדם מיט זיין עבודה וואס ער מאכט עס אין א אופן חדש, מאכט מען דעם ענין פון א מאכט מען דעם ענין פון מוסיפין כח בגבורה כביכול, און ווי ס'שטייט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, און צו דערצו קומט צו אז ס'שטייט אז מרחיבים דעתו של אדם א דירה נאה, איז אז דו מאכסט א דירה נאה פאר דעם אייבערשטן, איז כביכול צו זאגן אז מרחיבים דעתו של אדם, אדם העליון כביכול. מצד סדר השתלשלות איז דא א הגבלה כביכול למעלה בנוגע דער המשכת אור אלוקי בעולם. ווען ס'גייט אין סדר השתלשלות איז דא א הגבלה, ס'איז דא א הגבלה, ס'קען נישט אראפקומען דא א אור מלמעלה קען נישט אראפקומען, ס'איז נישט שייך, די וועלט וועט דאס נישט קענען נעמען, ס'איז דא דער אור אלוקי וואס קען נמשך ווערן אין וועלט, ס'דא דריי דריי חילוקים זאגט דער רבי, איין אויר איז דא וואס קען אראפקומען אין וועלט, ס'איז דא אן אויר וואס איז העכער פון עולמות, ער איז נאר העכער פון עולמות, און נאך א העכערער אויר וואס איז נישט בגדר עולמות כלל, איז דא דריי גדרים אין אויר, ס'דא א אויר וואס ער קען אראפקומען אין די וועלט, די וועלט קען עס נעמען, ס'דא א אויר וואס איז העכער פון עולמות, און ס'דא א אויר וואס איז העכערער אויר וואס איז בכלל נישט בכלל נישט בגדר עולם. און דורך דער עבודה פון אידן ווערט אויפגעטון א געוואלדיגע זאך, ס'ווערט א הרחבה וחידוש, אז אויך דער אור וואס איז נישט בגדר העולמות כלל, ביז אויך דער אור וואס איז העכער פון דעם אור שהוא ממלא מקום החלל לפני הצמצום, ווערט נמשך למטה, ווי געזאגט פריערט, דא דערמאנט פריערט, אז ס'ברענגט זיך אין קבלה אז ס'איז געווען אור אור אור אור ממלא את כל החלל כולו, צו קענען מאכן א וועלט דארף דאך דער אור אוועקגיין, מ'רעדט זיך וועגן א געוואלדיגן אור אין סוף שלפני הצמצום, איז דער אור אין סוף איז א איד דורך זיין דורך זיין עבודה וואס ער טוט עס מיט א ברייטקייט און ער טוט עס אין א אופן פון חידוש, איז דער אור וואס איז נישט בגדר עולם איז דער דריטער אור, די דריטע דרגה פון אור, ביז דער אור וואס איז העכער פון אור וואס איז געווען ממלא מקום החלל און צו נאך העכער ווי דער אור וואס איז געווען אור שלפני הצמצום, דאס רעדט זיך ממש ביז עצמות פונעם אייבערשטן ממש, איז מען ממשיך דא למטה און ס'ווערט נמשך דורך די עבודה פון חדש. און מיר האבן געלערנט יעצט אז דער חדש איז אין די עבודה, די עבודה וואס א איד נעמט און ער הייבט אויף די גשמיות אדער ווי ס'שטייט אין חסידות אז דער אייבשטער האט באשאפן די וועלט מאין ליש און א איד דארף עס מאכן צוריק מיש לאין, ער דארף עס אויפהייבן און מאכן אין וואס אין מיינט אז ס'איז א זאך וואס מ'קען דאס גארנישט דערגרייכן, נישט אין חס ושלום אז ס'איז נישטא, דערנאכדעם איז דא חדש אין דעם מענטשן וואס ער אליין קומט צו צו א מורא'דיגע דרגה, דערנאכדעם איז דא א חדש למעלה כביכול, אז ס'קומט אראפ א אור גדול למטה וואס ס'קען גארנישט אראפקומען אויף א אנדער סארט אופן, אות ו. יעצט וועט דער רבי זאגן ווי קען מען עס מאכן, ווי ווערט די עבודה געטון. די כלי צו אן ענין של חידוש איז דער ענין פון ביטול. צו קענען מאכן די אלע זאכן דארף זיין דער ענין פון ביטול. כידוע בענין העליות, אז ווען די עליה איז באין ערוך לגבי דער פריערדיגער מדריגה, מוז פאר דעם עליה זיין ביטול. אויב א איד וויל ארויפגיין אין א מדריגה וואס איז באין ערוך לגבי די אנדערע, מוז זיין דער ענין פון ביטול. דאכט זיך ס'ווערט נישט דערמאנט דא אין די הערות, אבער ס'דא די גמרא וואס ער'ט עולה געווען פון בבל צו ירושלים האט ער געפאסט פערציג תעניתים, הונדערט תעניתים, אז ער זאל קענ ער זאל זיין אינגאנצן אינגאנצן ביטול, אז אזא עליה באין ערוך צו גיין לערנען אין תלמוד ירושלמי, האט ער געדארפט דעם ענין פון פארגעסן וואס איז געווען פון די פריערדיגע פריערדיגע זאכן. ער מוז זיין א, צו די עליה מוז זיין א ביטול אינגאנצן, וואס דורך דעם ווערט מען א כלי צו דער עליה. דער רבי ברענגט א, ברענגט א געשמאקע ראיה אויף דעם, על דרך דער ענין העמוד, ונהר דינור, וואס מען דארף דורכגיין בשעת מען איז עולה פון גן עדן התחתון צו גן עדן העליון. בשעת מען גייט אריבערגיין פון גן עדן התחתון צו גן עדן העליון, איז דאך עס א דרגה שהיא באין ערוך, פארשטייט זיך, תחתון און עליון איז א באין ערוך, דארף מען דורכגיין דעם עמוד, וואס מען דארף ארויפגיין אויף דעם עמוד און דערנאך קען מען גיין, אדער מען דארף דורכגיין דעם, דעם פייערדיגן קוואל. דעם נהר דינור דארף מען דורכגיין צו קענען אנקומען, די זעלבע זאך איז זעכער אז ס'דארף זיין א עליה אויף באין ערוך, ווי מ'רעדט דא וועגן דעם ענין פון חידוש אז ס'זאל זיין אזא חידוש אין די מענטשן, ס'זאל זיין א חידוש אין די עבודה, ס'זאל זיין א חידוש למעלה, ס'זאל אראפקומען אזא גרויסער אור, מוז עס זיין אין אן אופן פון ביטול. און דאס איז אויך דער פנימיות'דיגער תוכן פון מעקה. יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער תוכן, וואס מיינט דער ענין פון מעקה, וואס א איד שטעלט אויף בעבודתו, א איד ווען ער גייט אן זיין עבודה שטעלט ער אויף א מעקה, ער שטעלט א סייג, און גדרים, דאס איז דאך א ענין פון מעקה, זאגט זיך ארויס די תנועה פון ביטול, וואס זאגט זיך ארויס אינעם ענין פון פון א מעקה? דער ענין פון ביטול וקבלת עול, ס'נעמט העכער ווי דעם ענין פון פונעם ענין פון הלכה, מען רעדט דא וועגן זאכן גדרים וסייגים. וקבלת עול וואס מאכט אים פאר א כלי ראויה צום בית חדש, נאר אזוי קען עס זיין, וואס איז דער, ס'מוז זיין א ענין פון ביטול, אז מ'גייט ארויפגיין א עלי' שבאין ערוך, ווי א איד וואס גייט ארויפגיין מיט א בית חדש, ער גייט ארויסגיין אין די וועלט און טון דווקא בגשמיות, אדם חורש וזורע און ריחיים על צווארו, די זעלבע זאך איז יעדן טאג, ביי יעדן אידן, די תורה לערנט אונז אויף בית חדש וועגן חתונה, אבער ווי מ'לערנט פריערט אז ס'גייט אויף יעדן מענטש און יעדן טאג, דארף ער האבן בעבודה, ס'דארף זיין דער ענין דווקא פון דעם ענין פון ביטול וקבלת עול, וואס דאס איז די כלי אויף צו קענען אנקומען צו אזעלכע. הויכע דרגות און קריגן זאל אראפקומען אזא גרויסער אור מלמעלה, דערמיט קען מען קען מען מסביר זיין דעם טעם פנימי פון דעם וואס דער סיום הפסוק ולא תשים דמים בביתך כי יעצט וועט מען קענען מסביר זיין דעם טעם הפנימי ווי גערעדט פריערט אנהייב שיחה אז לכאורה אין פשוטו של מקרא איז כי יפול הנופל ממנו איז דער טעם אויף ועשית מעקה וואס מאכן א מעקה ווייל מען זאל נישט אראפפאלן יעצט וועט דער רבי מסביר זיין אין פנימיות הענינים אז ס'האט גארנישט קיין שייכות איינע צו די אנדערע, ס'איז צוויי מצוות, איין מצוה איז ועשית מעקה לגגך אין בית חדש דארף מען האבן א מעקה לגגך, דערנאך איז דא א צווייטע זאך כי יפול הנופל אין א גאנצן פנימיות'דיגער געשמאקער פארשטאנד אינגאנצן אנדערש, דערמיט קען מען מסביר זיין דעם טעם פנימי פון דעם וואס דער סיום הפסוק ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו איז על דרך ההלכה, נישט נאר א נתינת טעם אויף מצוות מעקה, ס'איז נישט נאר א נתינת טעם אז דו מוזט מאכן א מעקה איינער זאל נישט אראפפאלן, ניין! א מעקה מוזטו מאכן, ס'האט נישט צו טון צו דעם נופל, דער נופל איז שוין א צווייטע זאך, נאר א ציווי בפני עצמו, ס'איז צוויי ציוויים, ווי שטייט אין ספרי, ועשית מעקה לגגך, מצוות עשה, ולא תשים דמים בביתך, מצוות לא תעשה. אויב איך זאג אז ס'איז א טעם אויף די מצוה, וואלט עס נישט געווען קיין צוויי מצוות. איז דאס א מצוה זאלסט מאכן, א מצוות עשה צו מאכן א מעקה, דער טעם זאל איינער זאל נישט אראפפאלן. ניין, זאגט דער ספרי אז ס'איז צוויי מצוות, ס'איז א מצוות עשה פון מעקה, לא תשים דמים בביתך איז א מצוות לא תעשה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אַכט און פֿערציק נאך מער, ראה ליקוטי שיחות, שעל פי זה מתורץ פסק הרמב ם, לויט דעם ווערט פארענטפערט אויכעט א שאלה אויפן רמב ם. דער רמב ם זאגט אין הלכות ברכות פרק י א הלכה ח', און אויכעט אין הלכה י ב, דמברכין על עשיית מעקה, בשעת מען גייט מאכן א מעקה דארף מען מאכן אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על עשיית מעקה, אף שלפני זה אין הלכה ד' שרייבט דער רמב ם שרייבט דער רמב ם קלאר א פסק דין, דדברים שהם משום סכנה אין מברכין עליהם, אויב איך זאל זאגן אז איך דארף מאכן די מעקה, ווייל יפול הנופל לא תשים דמים בביתך וואלט מען נישט געמאכט קיין ברכה אויף דעם ווייל ס'דאך א דבר וואס וואס איך מאך עס משום סכנה אז קיינער זאל נישט אראפפאלן פון דעסוועגן פסק'נט דער רמבם אז מ'מאכט יא ברכה דאך א ראיה אז אין פנימיות הענינים איז דאס צוויי עקסטערע זאכן זאלסט געדענקען אז ס'דארף זיין דער ענין פון ועשית מעקה לגגך און דער רבי וועט מסביר זיין וואס איז דער ענין פון די צוויי זאכן עקסטער ווייל דער ענין פון מעקה איז נישט נאר א גדר וסייג צו באווארענען נפילת האדם יפול הנופל ס'איז טאקע ס'אויכעט וועגן דעם אבער נישט נאר וועגן דעם, וואס איז דאס? נאר ס'איז אויך אן ענין המוכרח אין אויפטון א בית חדש, די חידוש ועילוי שלא בערך אין דעם אדם ולמעלה כביכול, אן דעם יפול הנופל ממנו, פארגעס וועגן דעם יפול הנופל, כי תבנה בית חדש, זאלסטו געדענקען אז דאס איז א מצוה, לויט די הלכה ווי ס'איז, אז דאס איז א מצוה, ס'האט נישט צו טון מיט יפול הנופל וואס דאס איז שוין א צווייטע מצוה, דאס איז שוין א ענין פון לא תעשה, ס'איז נישט נאר א טעם נאר ס'איז א ענין פון א לא תעשה, זאלסטו געדענקען. אז דער ענין המוכרח אויף מאכן אויף אז דו האסט א בית חדש מוזטו מאכן א מעקה ס'האט נישט אן צו יפול הנופל אויס זייער דעריבער איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די גאנצע ענין אראפ געגאנגען אלע שאלות און ס'פארשטאנדיג וואס די עבודה פון א מענטשן איז אז ער דארף זיין א חדש אין די עבודה עס דארף זיין א חדש אין דעם אדם און ס'ברענגט צו א חדש אין דעם אדם די עבודה איז א חדשה, עס ברענגט א חדש אין דעם אדם, אז ער ממשיך א אור נעלה, ער ברענגט א ער ברענגט א חידוש למעלה, אז מוסיפין כח כביכול בפמליא של מעלה, און דארטן איז עכט א חידוש, אז עס ברענגט אראפ אזא סארט אור וואס איז געוואלדיג גרויס וואס עס קען נישט אראפקומען אן דעם. וואס איז די הוראה? אות ז', די הוראה מכל האמור בנוגע לפועל. מען דארף וויסן אז מען טאר זיך נישט אפשליסן פון וועלט, דאס דארף מען זיך אפלערנען, דווקא כי תבנה בית חדש, מען מוז בויען א בית חדש, נאר מען מוז בויען א בית, מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, דער אייבישטער וויל דווקא תחתון שאין תחתון למטה ממנו, עולם הזה הגשמי, ואדרבה, דורך דער ירידה אין דעם אופן עבודה ווערט דערנאך די אמת'ע עליה, עס ווערט אויפגעטון א חידוש למטה און א חידוש למעלה כנ"ל. קען נישט קומען קיין מענטש און זאגן איך וויל זיך אפשליסן פון דער וועלט, איך וויל נישט האבן צו טון מיט וועלט, זיצן לערנען און דאווענען, דאס איז נישט די עבודה, די עבודה איז דווקא בתחתונים, אוואו ס'איז די נידעריגסטע פלאץ דארטן וויל דער אייבישטער ס'זאל זיין זיין דירה? לאידך גיסא, פון צווייטן זייט אבער, דארף מען וויסן אז כדי צו מאכן פון גשמיות א כלי צו רוחניות, מוז מען מאכן א מעקה. זאלסט געדענקען אז ס'מוז זיין א מעקה, וואס דאס מיינט אז ער בלייבט בהבדלה פון גשמיות העולם. אין אין איין ווארט, וואס מיינט א מעקה? גערעדט פריער דאס ענין פון סייגים און חומרות, דא זאגט דער רבי וואס איז דאס אין איין ווארט וואס איז דער ענין? מיינט דאס מאכן א מעקה אז ער בלייבט בהבדלה פון די גשמיות העולם, ער קומט אראפ אין וועלט, ער ארבעט מיט וועלט, אבער ער בלייבט ער בלייבט אגי הבדלה פון וועלט, ווי קען ער זיין? וועט דער רבי מסביר זיין, ער פארנעמט זיך טאקע מיט ענייני עולם, אבער זיי האבן ביי אים נישט קיין תפיסת מקום, ובמילא בלייבט ער מובדל פון זיי, ווייל ער ווייסט און פילט אז זיין גאנצע התעסקות מיט ענייני עולם איז נאר בכדי צו אויספירן די כוונה עליונה צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, נישט אינגאנצן וועגן זיך, נישט אינגאנצן פאר די וועלט, ער ווערט נישט נתפעל, די וועלט רירט אים נישט אָן, אלץ וואס ער טוט איז פאר וואס? פאר'ן אייבערשטן. אות ח'. פון דעם איז א הוראה מיוחדת פאר די וואס גרייטן זיך צו תבנה בית חדש, ווי געזאגט פריערט אז דער ווארט אין די תורה וואס ס'שטייט איז כי תבנה בית חדש רעדט מען דאך וועגן די אז איינער גייט חתונה האבן און ער גייט אראפגיין אין די וועלט א צווייטן מאל אזוי ווי די נשמה איז אראפגעקומען ווען ער איז געבארן געווארן, זאגט דער רבי, פון דעם איז א הוראה מיוחדת פאר די, א הוראה מיוחדת פאר די וואס גרייטן זיך צו תבנה בית חדש, אין דעם זין פון חיי נישואין ווי מען האט געלערנט אין אות ג' אז דאס מיינט כי תבנה בית חדש, מען זעט דערפון דעם גודל הענין פון חיי נישואין, דאס ברענגט ארויס העכער דעם גרויסקייט פון חיי נישואין, וואס מיינט דאס? ס'מיינט אז נישואין פון יעדן אידן איז אן ענין כללי, נישט נאר פאר אים. בשעת א איד האט חתונה און ער גייט ארויס אין די וועלט און הייבט אן צו ארבעטן, איז דאס נישט נאר א ענין פאר אים, ס'איז א ענין כללי פאר די גאנצע וועלט. אין זיינע, ס'איז נישט נאר א כללי פאר אים אין זיינע חיים הפרטיים, אז ער גייט ארויס אין וועלט און ער הייבט אן צו ארבעטן און ער דארף מאכן א מעקה מיט אלס, נאר אויך מצד למעלה כביכול, מ'דארף געדענקען אז דאס האט צוטון מיט למעלה, וויבאלד אז דעמאלט הויבט זיך אן זיין עיקר עבודה צו מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, ביז יעצט האט ער געלערנט און געדאווענט אלץ איז געווען פיין און וואויל, וואו זעט זיך אן דער עיקר דירה בתחתונים, ווען ער גייט ארויס אין וועלט און ער ארבעט, ער ווערט נישט נתפעל פון דעם און ער איז מעלה די זאכן, ער גייט אין גאס און ער טראכט לערנען, ער ארבעט און ער טראכט לערנען ווען ער קען, ער האט צייט נעמט ער א תהלים און זאגט אביסל, ער טוט די אלע זאכן, טוט עס אויף דעם מרחיבים דעתו של אדם דלמעלה כביכול. ס'ווערט המשכת אור חדש כנזכר לעיל. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿופֿציק, ולהעיר דתכלית של נישואין הוא פריה ורביה, וואס איז דער ענין פון פריה ורביה? שעניינם המשכת אין סוף למטה, עס ברענגט זיך אין חסידות אין אסאך ערטער אז דער ענין פון יש מאין וואס מען קען זען אין היינטיגע אין די וועלט איז דער ענין פון הולדה, דארטן זעט מען די כח פון אין סוף, דעם כח פון כח האין סוף אין יש מאין. לאידך, דארף מען אבער וויסן אז דער וועג צו אויפבויען דעם בית חדש מוז האבן דעם מאכן א מעקה, אננעמען נייע גדרים וסייגים. מ'זעט אז דער ענין פון נישואין איז א געוואלדיגע זאך, עס האט נישט צוטון נאר צו אים, נאר עס האט צוטון אויך צו מאכן א דירה בתחתונים הייבט זיך אן ווען מ'האט חתונה, און דאס ברענגט מרחיבים דעתו של אדם דלמעלה כביכול, אבער מען דארף געדענקען ווי אזוי קענסטו דאס מאכן, אז דער וועג צו אויפבויען דעם בית חדש מוז האבן דעם מאכן א מעקה, ער מוז אננעמען אויף זיך נייע גדרים וסייגים. יעצט זאגט דער רבי לכאורה, וויבאלד אז חתן מוחלין לו על כל עוונותיו, שטייט אין ירושלמי אז מוחלין לו כל עוונותיו, איז נישט אזוי נויטיג צו באווארענען זיך מיט גדרים וסייגים וכו', וואס דארף איך האבן גדרים וסייגים, האט דאך מראש מוחל געווען אלץ. ווארום זיינע פריערדיגע עניינים לא טובים זיינען דאך אפגעווישט געווארן, און וואס פעלט מיר אויס, וואס דארף איך האבן גדרים וסייגים, וואס דארף איך האבן א מעקה? זאגט מען אים, אדרבה, דער רבי האט געשריבן אדרבה אונטערגעשטראכן, אדרבה, נישט נאר דארף ער זיך באווארענען אויף להבא, ווייל מצד דער ניט רגילות אין דער עבודה אין עולם הזה קען חס ושלום ווערן דער יפול הנופל, כנ"ל סעיף ג, איך האב געזאגט פריערט, נישט נאר דארף מען אים באווארענען אויף להבא, ווייל ער האט נישט צוגעוואוינט צו די עבודה ס'איז א נייע עבודה, נאר נאכמער, עס דארף זיין די מעקה אויך צוליב זיינע עניינים לא טובים בעבר, דאס וואס ער האט געטון אמאל נישט גוט, מוז ער מאכן נייע גדרים וסייגים, פארוואס? וואס קען דען שטערן דעם אויפשטעלן דעם בית חדש? פארוואס? לכאורה וואס ער האט געטון האט ער געטון מ'האט דאך אים שוין מוחל געווען שטייט, מוחלין לו על כל עוונותיו, ווארום וויבאלד ער דארף נתעלה ווערן אן עילוי שלא בערך, איז נישט מספיק די פריערדיגע תשובה, נאר עס דארף זיין א העכערע תשובה לפי ערך דמילי פון דעם בית חדש, סאו דער רבי פארענטפערט זייער געשמאק אז אדרבה, זאג מיר נישט אז וויבאלד האט מען דיר מוחל געווען דארפסטו נישט האבן קיין מעקה, ניין, דו מוזט האבן א מעקה ערשטנס ווייל ס'איז א נייע עבודה וואס דו ביסט נישט רגיל אין דעם, און דו ביסט נישט רגיל אין דער עבודה, ערשטנס, צווייטנס, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אין פרק כ ט, אזוי דאכט זיך דער רבי און ברענגט אראפ אין תניא פרק כ ט, אז א איד האט תשובה געטון, חס ושלום האט דורכגעפאלן עפעס און האט געטון תשובה, מוחלין לו מ'האט אים מוחל געווען, מארגן הייבט ער אן א עבודה און ער הייבט אן צו ווערן אין א העכערע דרגה, איבערמארגן ווערט ער נאך העכער, אין די העכערע דרגה, אין דעם העכערן עולם וואו ער איז אנגעקומען, איז נאך דא א פלעק פון די עבירה וואס ער האט געטון. אין דעם פלאץ וואו ער איז געווען און האט תשובה געטון איז אפגעווישט געווארן, דו ביסט געווארן אין א העכערע דרגה, דארטן דארפסטו תשובה טון נאכאמאל, ווייל דארטן ביסטו אין אינגאנצן אין א העכערע דרגה, אין די העכערע דרגה איז נאך דא, דער שמעק פון די עבירה איז נאך דא, למטה וואו דו האסט געטון די עבירה איז בטל געווארן, די זעלבע זאך זאגט דער רבי דא אויכעט אזוי, וויבאלד אז ער גייט צוקומען צו א ענין פון א העכערע דרגה אין תשובה, און ס'קומט אין א ענין פון בית חדש מיט א עבודה וואס איז עבודה חדשה אינגאנצן וואס איז נישט געווען ביז יעצט, ממילא זאלסטו וויסן אז דו האסט טאקע מוחלין לו על כל עוונותיו, וויבאלד אז דו ביסט אנגעקומען אין א העכערע דרגה, דארטן איז יא דא דער רושם פון די עבירה און מען דארף טון נאכאמאל תשובה, דאכט זיך אז ס'ברענגט אויך אין חסידות אויכעט אין אנדערע ערטער וואו דוד המלך האט געזאגט וחטאתי נגדי סאמיד, ער האט תשובה געטון, וואס איז וחטאתי נגדי סאמיד? אין די דרגה וואס ער איז געווארן העכער יעדן טאג, איז דארטן איז דער חטא נאך דא, איז נאך דא, מאכט א רושם און מען דארף נאכאמאל תשובה טון. אות ט. און אזוי אויך איז עס בנוגע דער תוכן ענין המעקה, לויט ווי ס'האט זיך פריער גערעדט, די הבדלה פון עולם הזה, מען האט געזאגט אז דער ענין פון מעקה איז אז ער זאל ווערן, ס'זאל זיין א מעקה אז ער איז טוט די עבודה מיט גשמיות, אבער ער איז אפגעטיילט, ס'א הבדלה, ער מיט עולם הזה זענען צוויי זאכן. זאגט דער רבי, וועט עס ווערן מער פארשטאנדיג. מען קען טענה'ן, לכאורה קען א מענטש טענה'ן, וויבאלד אז איצט הויבט זיך אן דער רחיים בצווארו, און דאס איז על פי תורה, יא, ער דארף גיין, ער דארף גיין באצאלן שכר דירה, ביז היינט האט ער נישט געצאלט, ער דארף געבן די ווייב עסן, ער דארף קויפן עסן, ער דארף אם ירצה השם וועט זיין א שטוב מיט קינדער דארף ער נאך מער, איז דאך עס על פי תורה, איז ווי קען מען ביי אים מאנען אז ער זאל בלייבן בהבדלה פון גשמיות העולם, ווי קען עס זיין? ס'דאך א סתירה מיניה וביה, זאגסט מיר אז איך זאל ארבעטן, ריחיים בצווארו, און ס'איז על פי תורה, און דאך זאגסטו מ'זאל מאכן א מעקה איך זאל זיין אפגעטשעפעט פון דעם, ווי קען זיין ביידע זאכן? דארף מען וויסן אז אדרבה, דער תכלית פון נשואי איש ואישה למטה איז, עס זאל זיין דער ענין פון זכו און שכינה שרויה ביניהם ווי די גמרא זאגט אין סוטה, דאס איז דער תכלית פון נשואי איש ואישה, ס'זאל זיין זכו און שכינה שרויה, דאס זאל ברענגען צו דעם בית חדש דאס עט ברענגען אז ס'עט זיין דער ענין פון בזה, עט זיין דער ענין פון שכינה שרויה ביניהם, עט זיין, עט עס ברענגען צו דעם בית חדש, נישואי איש ואישה אין רוחניות. וואס איז דער נישואי איש ואישה אין רוחניות? צווישן אידן מיטן אויבערשטן. און דער רבי ברענגט אראפ אז גאנץ שיר השירים איז דאך מיוסד אויף דעם ענין, ווי ס'איז ידוע אין דברי רז"ל, אט דער ענין אז ס'זאל זיין דער ענין פון נישואי איש ואישה, ברוחניות, וואס דאס מיינט עס זאל זיין דער צוגעבונדנקייט פון א אידן מיטן אויבערשטן, וואס זיי ווערן גערופן ווי א איש ואישה, דער אייבערשטער דער איש, און די אידן ווערן אנגערופן אישה, וואס אין דעם זענען דא צוויי עניינים, אין דעם ענין פון אז ס'זאל זיין זכו שכינה שרויה ביניהם דורך די עבודה פון בית חדש, עט ווערן, עט עס צוברענגען אז ס'זאל ווערן א בית חדש, אז ס'וועט ווערן נשואי איש ואישה ברוחניות, אידן מיטן אויבערשטן, וואס אין דעם זענען דא צוויי עניינים, זאגט דער רבי. א' די קידושין צווישן אידן מיטן אויבערשטן, עס זאל ווערן די קידושין פון אידן מיטן אויבערשטן, דאס הייסט דאס וואס אידן זענען מיוחד מיט אלוקות, דאס מיינט דאס מיינט קידושין, זיי ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, און ב' דאס וואס דורך דעם איז אסר לה אכולי עלמא כהקדש, אז דורך דעם ווערט דער ענין פון אסר לה, וואס דער ענין פון קידושין, אז ס'ווערט דער ענין פון אסור אז ס'מותר נאר צו דעם מאן און נישט צו אנדערע, זעלבע זאך איז דא אויכעט אז ס'ווערט דער ענין מיוחד מיט אלוקות, ווערט די צווייטע זאך אז ס'ווערט אסר לה אכולי עלמא כהקדש, דער ווארט הקדש, קודש, קידושין, מיינט אויכעט דעם ענין וואס ס'ווערט אסור אויף די גאנצע וועלט, ער ווערט קדוש ומובדל מכל פון ענייני עולם, דאס וואס ס'טוט אויף. דעם ענין פון די צוויי עניינים וואס דא אין קידושין, ער ווייזט עס אויף דעם ענין וואס מען דארף די עבודה פון כי תבנה בית חדש פשוט חתונה האבן און טון די עבודה ווי ס'דארף צו זיין מיט א מעקה, עט עס אויפטון דעם ענין אז ס'ווערט דער ענין פון מיוחד מיט אלוקות קידושין מיטן אייבערשטן, און ס'ווערט דער ענין פון אסר לה אכולי עלמא כהקדש אז די וועלט, ער ווערט קדוש ומובדל פון ענייני עולם דורך אזא עבודה, ווארום ווי גערעדט פריער, זיין גאנצע התעסקות מיט ענייני עולם, איך זאג פריערט איז אפילו איך האב אים צוגעלייגט פריערט אז נישט נאר פאר ס'איז אפילו נישט פאר זיך ער טוט עס נישט ווייל ער וויל לערנען ווייל ער וויל דאווענען ער טוט אלס ווייל ער טוט פארן אייבערשטן נישט פאר זיך זיין גאנצע התעסקות מיט ענייני עולם איז נאר לסגל לבעלה עס ברענגט זיך אראפ אין מדרש אין דברים רבה ברענגט זיך אראפ אז ס'דא דער ענין פון די דבורה די בינען ווען זיי גיין ארום זיי ברענגען דאס ס'דא צוויי אסאך ביאורים אויף דעם איינע פון די ביאורים איז אז ווען זיי ברענגען די די זאכן אז מען זאל מאכן האניג ברענגען זיי דאס אלס לבעלה ס'דאָ דער דער מלך פון די בינען וואָס ער איז דאָרטן דאָ און זי און זי ברענגט דאָס צו בעלה צו אים זי מאַכט און א צווייטער פירוש איז דאָרטן אַז זי גאָרנישט פאַר זיך אינגאַנצן זיי זענען גאָרנישט נהנה פון דעם אַלץ וואָס זי טוט איז לסגל לבעלה די זעלבע זאַך איז א איד דאַרף זיין זיין עבודה זיין עבודה דאַרף זיין ער איז די אשה און דער אייבישטער איז דער בעל יא, אזוי ווי געזאגט פריער, זיין גאנצע התעסקות איז מיט ענייני עולם איז נאר לסגל לבעלה, ער טוט עס פאר דעם אייבערשטן, ער טוט עס פארן בעל, וואס ער איז דער אייבישטער, אויף וואס מאכט ער עס? צו אויספירן די כוונה העליונה פון מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים.